נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם אין מדרש שטייט אין ילקוט שמעוני אין ישעיה יאמר אלקיכם נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם זאגט דער מדרש רב חנינא בר פפא אמר וואס איז דאס יאמר וואס הייסט עס יאמר לשון עתיד רבי חנינא בר פפא אמר, אמרו ישראל לישעיה אידן האבן געזאגט צו ישעיה הנביא, ישעיה רבינו, תאמר שלא באת לנחם אלא לאותו הדור, שחרב בית המקדש בימיו, ביסט נישט מנחם נאר דעם דור? נאר דעם דור ביסטו מנחם? זאגט ער, אמר להם לכל הדורות באתי לנחם, אלע דורות, אמר אלוקיכם אין כתיב כאן, אלא יאמר אלוקיכם, זאגט דער מדרש, יעדע דור בעט זיך דער אייבערשטער ביי כלל ישראל, טרייסט ענק, טרייסט ענק, נאך תשעה באב, דער רבונו של עולם בעט, טרייסט ענק, וואס טייטש טרייסט ענק? ס'איז דא א רמיזא שטייט אין רמחל, דער רמחל זאגט אז נאך א בצורת, און נאך עצירת גשמים, לאזט אראפ דער רבונו של עולם אסאך גשמי ברכה. אסאך גשמי ברכה דאס איז נאך א בין המצרים קומט ז' דנחמתא מיט אסאך גשמי ברכה א שפע קומט עשרת הדיברות נאכן גרויסן חושך מיט זעצן אויף דער ערד הייבט זיך אויף א נייע מתן תורה איבער איבער א נייעס ווי רבי ר' פנחס'ל קאריצער שרייבט אין אמרי פנחס שטייט אז די מאמר העולם ווי די וועלט זאגט אז נאך א שריפה ווערט מען רייך ס'איז א אמת'ע ווארט אז נאך א שריפה ווייל נאך א ירידה אין יעדע זאך ס'איז נישט נאר שריפה אין נאך יעדע ירידה נאך יעדע ירידה נאך א שריפה ווערט מען רייך ס'איז א אמת'ע ווארט. עס איז אמת. ווי שטייט אין יסוד העבודה אין יסוד העבודה יסוד העבודה זאגט מיט די לינקע האנט שלאגט ער אבער מיט די רעכטע האנט טרייסט ער. נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם נאך א שריפה ווערט מען רייך. די זעלבע זאך שרייבט דער בעל התניא מיט צמח צדק ברענגט אים אראפ דעם לשון א לשון פון בעל התניא. בעל התניא זאגט שמעתי מפי קדושי עליון. שמעתי מפי קדושי עליון על מרגלא בפומא דאינשי וואס מענטשן ווייסן שאחרי השריפה מתעשרים אז נאך א שריפה ווערט מען רייך האט ער געזאגט אז וואס איז די טייטש יען כי השתלשלות ווייל ס'איז ידוע די מידות השתלשלות המידות העליונות איז חסד דין רחמים אז ס'פירט זיך חסד, פירט זיך חסד. טאמער אינמיטן איז דין, וועסטו וויסן אז ס'ווערט שפעטער רחמים און דאס איז אסאך גרעסער פון חסד. נאך א שריפה ווערט מען רייך. אז ס'פירט זיך ביי מענטשן חסד. נאכאמאל, חסד. טאמער ס'איז דא אינמיטן דין, זאגט ער, אחר מידת הדין ושריפה מתעוררת מידת הרחמים, שהיא גדולה ממידת החסד שבתחילה, א כלל אויף יעדע זאך, נישט נאר אויף שריפות, נישט אויף אויף אלע עניינים. אז נאך א שוועריקייט

ס'איז נישט געווען זיין צייט. איז אריינגעקומען שפעטער עפעס איינער פון די בעלי בתים וואס האט געהערט צו איינע פון די אנדערע דיינים,, און ער האט אים שטארק מבייש געווען, רבי טוביה'ן, דעם רב, האט אים שטארק מבייש געווען, ער האט אים אפגעזיגלט וואס ער, פארוואס ער האט גענומען די סידור קידושין, ס'איז נישט זיין תור געווען, ער האט אים אפגעזיגלט אבער נישט סתם, אפגעזיגלט אבער נישט סתם, מבייש געווען, ס'איז געווען אזיל סומקא ואתי חיורא.

ס'איז געווען עפעס די גאנצע די גאנצע אויפנעמען דעם רב איז אויך געווען עפעס אזא פלוצלינגע זאך ביי די הנהלה אויך. הא אזוי מיט צו זאגן אזוי ווי מ'זאגט נאך א שריפה ווערט מען רייך אין אלע עניינים אין אלע מובנים אין אלע עניינים אין אלע מובנים וואס ס'האבן מיר געזאגט די חברה יודעי דבר וואס זענען געזעצן דארט אין ועד אין די הנהלה אז ס'איז געווארן פלוצלינג אינמיטן די זיצונג איז דאס געווארן פלוצלינג אים צו נעמען רב.

לייגט מען תפילין נאכמיטאג, תשעה באב לערנט מען נישט, נישט אז דו זעסט איינער זאגט דיר נישט קיין שלום, יא, זיי אים דן לכף זכות, דו ווייסט וואסערע תשעה באב גייט אריבער אויף אים, דו ווייסט נישט וואס ער מאכט מיט, דו זיי אים נישט דן גלייך לכף חובה, ער טראכט אויף מיר און ער וויל אויף מיר, דו ווייסט וואסערע תשעה באב גייט אריבער, און זאג זיך אויך, אויב דו זעסט ער לערנט נישט, ער לייגט תפילין נאכמיטאג, ווייסטו אויך נישט אז ס'איז א תשעה באב ס'גייט אריבער אויף אים. על כל פנים, אבער די אהבת חינם אביסעלע דעם לקח אביסל מיטנעמען פון איין זייט וויסן אז דו כאפסט פון איינעם א פליג, גיי ווארט דיר אפ א גרויסע טובה, ס'איז דא נאך שטעט, כ'מיין ווי ס'איז, לאו דווקא רבנות, לאו דווקא שטעט, ווייסט וויסן אז נאך א שריפה ווערט מען רייך. און וויסן דעם דן זיין לכף זכות, דעם לקח אביסעלע אויף א גאנץ יאר, דעם לקח אהבת חינם, דערציילט עפעס א ראש ישיבה א גרויסער מרביץ תורה, א ספרדישער גרויסער מרביץ תורה, וואס ער זאגט אז די גאנצע הרבצת תורה, די גאנצע הרבצת תורה, די גאנצע דאס, איז ער תולה נאר אין דעם, ער זאגט אזוי, ער איז געווען פאר פופציג יאר צוריק א יתום, א אינגל א יתום, זיין מאמע א אלמנה, געגאנגען ווערן א עוזרת בית צו העלפן פאר אפאר פיאסטער צו לעבן. ס'איז געווען משונה'דיגע דחקות אין שטוב. ער איז געווען א קינד, עלף יאר, עלף יאר, צוועלף יאר, שוין, און ס'איז אים אריין א פליגל, ער וויל א נייע העמד. ס'איז אריין א פליגל אין קאפ, ער דארף א נייע העמד. א נייע העמד. ער האט געמוטשעט די מאמע א נייע העמד, די מאמע האט אים געזאגט קיין שטיקל ברויט צו עסן. ניין, ער וויל א נייע העמד, און זיך איינגעעקשנט, ער וויל א נייע העמד, און געפעקערט און גענעגערט, ווייסט דאך א אינגל. ביז די מאמע האט אנגעהויבן חוסך זיין מפרוטה לפרוטה און זי האט אים געקויפט א נייע העמד. שוין. ווי הייסט עס אויף יום טוב. ער האט אנגעהויבן צו מוטשען, ניין, ער וויל עס נאך אנטון פאר יום טוב.

און ער גייט אריבער אין די נייע העמד גייט אין בית מדרש ער זעהט קיינער רעדט נישט צו אים קיין ווארט קיינער מאכט זיך נישט וויסענדיג צו די נייע העמד קענסט זיך פארשטעלן ביי דעמאלטס א נייע העמד קיין פיאסטער אין שטוב איז נישט געווען און קיינער מאכט זיך נישט וויסענדיג ער האט געפילט ממש די לופט פון די גלגלים גייען אים ארויס ער האט מחליט געווען אפצולאזן די אידישקייט. און זאגט איז ער געווען א יינגל עלף צוועלף יאר קיין טאטע האט ער נישט, ער האט געזוכט עפעס נאך מיט א נייע העמד, קיינער מאכט זיך נישט, ער האט געוואלט אפלאזן אינגאנצן די אידישקייט, שוין, עס איז געווען ליל ראש השנה, מען זיצט נאך אין בית מדרש, קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג, ער איז אהיים געגאנגען, געגאנגען דארטן אין מאה שערים, גאולה, און געזען א א עולם גייט ארויס, א גרויסע עולם, געפרעגט וואס איז דא? זאגט גערער רבי דער בית ישראל. די עולם גייט אריבער זאגן לשנה טובה פארן בית ישראל. האט זיך אויך אוועקגעשטעלט אין די שורה. האט זיך אוועקגעשטעלט אין די שורה. און ער זאגט ער איז געווען אין די שורה, און די בית ישראל האט אים געמערקט אביסל פון די ווייטנס און ער האט זיך דערנענטערט א, אביסל פון די ווארטנס, ס'איז געווען א צען צוואנציג חברה פארדעם. די בית ישראל האט אים געזען, און די בית ישראל גיבט אים א הייב אויף אויף די אייגענע קאלנער, מאכט אים פששש אזוי מיט די פינגער, פששש, ווי איינער זאגט אזא העמד, פששש, אזא העמד מאכט אים אזוי פשש מיט די פינגער אזוי פשש ער זאגט ער האט מיר איינגעשפריצט א לעבן ער זאגט אלס וואס ער איז היינט מרביץ תורה וואס ער איז געבליבן ביים לערנען וואס ער איז מרביץ תורה איז נאר בזכות די פשש וואס די בית ישראל האט געמאכט אזוי אויפן העמד זאגט דער ראש ישיבה פארשטייט מיינט די בית ישראל, מען דארף פון דעם זיין א בית ישראל, יעדער מאכט זיך וויסענדיג צום צווייטן, מאכט זיך וויסענדיג צום צווייטן, וויפיל, מען דארף נישט ווארטן מען זאל עס דערציילן שפעטער, אויף אלע אופנים, מאכט זיך וויסענדיג צו א צווייטן, יענער, יענער דארף עס האבן פאר זיין לופט, דארף ער עס האבן דעם גוט ווארט, מאכט זיך וויסענדיג, ער האט עפעס געטוהן, איך רעד נישט יעצט אויפן העמד, דער העמד איז בסדר רבותי, דארף נישט אבער ביי יעדע זאך. נחמי נחמי עמי יאמר אלוקיכם יאמר אלוקיכם זאגט דער מדרש אמר אלוקיכם אין כתיב כאן אלא יאמר אלוקיכם אייבערשטער בעהט זיך ביי יעדן דור צו אידישע קינדער זיך טרייסטן, וואס איז די טייטש? מיט וואס זאל מען זיך טרייסטן? ס'איז דא היינט א בית המקדש? מיט וואס זאל מען זיך טרייסטן? דא א מדרש די וואך, די מדרש זאגט, כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראנו אליו, כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראנו אליו אמר רב תנחומא זאגט די מדרש, מעשה בספינה אחת איז געווען א שיף, שטה ונסעה בין גלי הים, ס'איז געפֿאָרן צווישן די גלי הים, און וכל נוסעיה, די אַלע פֿאָרערס פֿון די שיף זענען געווען גויים. איין איד איז דאָרטן געווען. ובהגיעם לאחד מאיי הים, ווען מ'איז אָנגעקומען צו איינער פֿון די אינדזלען, האָבן די גויים געגעבן געלט פֿאַרן אידן, און מ'האָט אים געבעטן, גיי אַרויף אין יבשה, דאָרטן אין די אינדזל, און ברענג עפּעס פֿאַר געלט, ברענג עפּעס מאכל, משתה. האט זיי די איד געענטפערט, וואס האט עטס מיר געשיקט? אכסנאי אני, איך בין דא א גאסט פונקט ווי ענק אלע, וכי מכיר אני להיכן אילך, איך בין דאך דא א גאסט, איך ווייס פונקט ווי ענק אלעמען, וואס שיקט עטס מיר? זאגט דער מדרש, אזוי האט ער זיי געזאגט, אכסנאי אני, וכי מכיר אני להיכן אילך, כמוני כמוכם, איך בין פונקט ווי ענק, ואין לי מכירים בעיר הזאת. מנין אדע להיכן אילך, פון וואנעט זאל איך וויסן וואו צו גיין? זאגט דער מדרש האבן די גוים אים געענטפערט, ויש אכסנאי הידי? איז דען דא אזא זאך א איד א אכסנאי א גאסט? בכל מקום שאתה הולך אלוקיך הוא עמך, אין יעדן פלאץ האסטעך דעם גאט מיט דיר, רעדט מען אין אינזל צו אינמיטן ים צו מיטן יבשה אין יעדן מצב עליות וירידות, וכי יש אכסנאי יהודי זאגט דער מדרש, איז דען א מענטש א איד איז דען אמאל אליין? דאך בכל מקום שאתה הולך אלוקיך עמך, זאגט דער מדרש הרי, דאס איז די פשט אין פסוק אשר לו אלוקים קרובים אליו כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים כה' אלוקינו בכל קראנו אליו. צו איז דען דא א מענטש אליין אין יעדן מצב, דאס איז טייטש נחמי נחמי עמי, ווייסט וואס די טרייסט איז? יאמר אלוקיכם, זאלסט געדענקען שטענדיג איז דער גאט מיט דיר, אין יעדן מצב ווי דו ביסט איז דער אייבערשטער מיט דיר, ווען ס'איז דיר פארקלעמט ווען ס'איז דיר פאר ווען ס'איז דיר ברייט, ווען ס'איז ארויף ווען ס'איז אראפ, ווען ס'איז אלע פארבן, יאמר אלוקיכם דאס איז די טרייסט פון א אידן. אזא שטייגער אויף אונזער שפראך, גייט א אינגל אין לונה פארק, יא? וואס איז דא אין לונה פארק? די קינדער האבן מורא דארטן, וואס איז? א רכבת הרים? אה? ס'איז א גלגל, א גלגל ענק? גלגל ענק? איז א פחד, די אינגל האט מורא דארטן זיך ארויפצוגיין. האט מורא, ס'איז א פחד מורא, וויי ווי הויעך ס'פליעט, איך האב מורא. גיי זאג פאר דעם קינד, אז טויזנטע קינדער זענען געפארן, זענען צוריקגעקומען, אלע קומען צוריק. ס'בארואיגט אים נישט. וואס טוט אים בארואיגן? טאָמער די טאַטע-מאַמע און זיצן צוזאַמען מיט אים, דעמאָלט וועט ער זײַן רואיק. דאָס איז נחמי, נחמי עמי, אַז אין יעדן שוועריקייט יאמר אלוקיכם, דער אייבערשטער איז מיט דיר, ער איז מיט דיר. רב חאצקל אבראמסקי האָט אַמאָל באַוויזן פאַר רב חיים ברים די צוויי אגודלעך פון די צוויי פינגערס, ווי צו צוגע האט ער צוגעקלעבט איינס צו צווייטן אזוי האט ער צוגעקלעבט האט ער געזאגט ר' חיים ברים צו ר' חיים ר' חאצקל אבראמסקי צו ר' חיים ברים דו זעסט ווי דאס איז צוגעקלעבט אסאך אסאך מער פון דעם איז דער רבונו של עולם צוגעקלעבט צו יעדן אידן אין יעדן מצב וכי יש אכסנאי יהודי איז דען דא אזא זאך אכסנאי יהודי אלא מאי בכל מקום שאתה הולך אלוקיך עמך דער אייבערשטער מיט דיר יאמר אלוקיכם דאס איז דער אמת'ער טרייסט פון א אידן די טרייסט פון א אידן רש"י הקדוש זאגט אויפן פסוק אין שיר השירים איז דא א פסוק אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי א מורא'דיגע לשון רש"י זאגט כלה איז דאך כנסת ישראל לבנון איז די בית המקדש דער אייבערשטער זאגט פון ווען דו גייסט ארויס פון גלות אתי מלבנון גייסט ארויס מיט מיר

אתי תבואי ולא כתב אתי ללבנון תבואי, לומר, זאגט רש"י, משעת יציאתכם מכאן, פון ווען דו גייסט ארויס פון דא, עד שעת ביאתכם כאן ביז דו קומסט נישט צוריק דא, אף אני עמך בכל אשר תצאי ותבואי. דאס איז, דאס איז די נחמה פון א איד. יאמר אלוקיכם אז ער ווייסט דער רבונו של עולם איז מיט אים אין יעדן מצב, אין יעדן מצב איז דער רבונו של עולם מיט דיר. אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה, דער זעלבער אנכי וואס גייט אראפ גייט מיט דיר צוריק ארויף, דער אנכי פון די עליה, דער אנכי פון די ירידה, שטענדיג אלוקיכם, די אייבערשטער מיט דיר, פאר די פאר די וואכעדיגע סדרה און די עשרת הדיברות אנכי השם אלוקיך, וואס חזל זאגן פתח ז' רקיעים האט געעפנט אלע ז' רקיעים. און מען האט געזען השם אלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, מען האט געגעבן די, זאגט ער אנכי, דער זעלבער אנכי וואס האט דיר באוויזן אנכי השם אלוקיך, די זעלבע לשון שטייט דער אנכי ווען, הסתר אסתיר פני ביום, דער זעלבער אנכי וואס אנכי השם אלוקיך וואס האסט געוויזן אין דעם הסתר פנים אין דעם הסתר בתוך הסתר בין איך דארט מיט דיר די זעלבע זאך. און דאס זאגט דער נביא אנכי אנכי הוא מנחמכם, אז דו זאלסט גוט פארשטיין אז דער זעלבער אנכי ביים גרעסטן עליה, דער זעלבער אנכי ביי דעם גרעסטן הסתר, איך בין מיט דיר די גאנצע צייט, הוא מנחמכם, דאס איז די טרייסט פון א אידן, ביי ירידה ברוחניות און ירידה בגשמיות אין יעדן מצב, אז דער אייבערשטער איז מיט דיר. איך ווייס ס'דא איינע פון די טעמים וואס די וואך חמשה עשר באב, איז דאך דא איינע פון די טעמים וואס איז פארוואס לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב א באקאנטע גמרא אין תענית ל"א, יום שבו ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, הרוגי ביתר ניתנו לקבורה, די גמרא זאגט דארטן, אמר רב מתנה, אותו יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה הטוב והמיטיב, הטוב שלא הסריחו, והמיטיב שניתנו לקבורה, הטוב שלא הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה. לכאורה, כ'מיין שוין מ'זיצט דא מיט תלמידי חכמים, מען פרעגט דא צוויי זאכן, א', ביי אלע ניסים וואס איז געווארן פאר אידן, דארף מען נאר אין דעם זעלבן זמן, ווען מאכסטו שעשה ניסים פורים? י"ד אדר? מאכסטו א גאנצע יאר שעשה ניסים אויף די נס פון פורים? ניין. אויף די חנוכה, מאכסטו כ"ה, מאכסטו חנוכה לעכט, מאכסטו שעשה ניסים, מאכסט א גאנץ יאר אויף די ניסים פון חנוכה שעשה ניסים, ניין, פארוואס הטוב והמיטיב מאכסטו יעדן טאג ביים בענטשן אפאר מאל הטוב והמיטיב אויף די נס שניתנו לקבורה והמיטיב שלא הסריחו, שלא הסריחו וניתנו לקבורה, פארוואס דא מאכסטו, פארוואס דא מאכסטו אזויפיל, א. און ב. אונז ווייסן אז שטענדיג ביי א נס מאכט מען שעשה ניסים לאבותינו, פאר אונזערע זיידעס. אבער וואס האבן אונז מיט הרוגי ביתר, ס'איז נישט געווען אונזערע זיידעס, וואס דארפן אונז מאכן אויף דעם הטוב והמיטיב? וואס דארפן אונז מאכן הטוב? א. פארוואס דארפן אונז מאכן הטוב והמיטיב? און פארוואס עפעס א גאנץ יאר? ווען מען האט געדארפט מאכן חמשה עשר באב, דעמאלטס זאל מען מאכן יום שניתנו בו הרוגי ביתר לקבורה, דעמאלטס מאכן שעשה ניסים הטוב והמיטיב, ברוך אתה ה', און ביי חמשה עשר באב מאכן ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הטוב והמיטיב. וואס עפעס א גאנץ יאר מאכן הטוב והמיטיב אויף דעם? זאגט ער אזוי, מה זה פשוט, בזמן שבית המקדש על מכונו, מיר ווייסן אלע די התגלות אלוקות וואס איז געווען, וראו כל בשר כי השכינה שורה בישראל, ס'איז געווען השראת השכינה, בשעת החורבן איז ליידער נסתלק געווארן די התגלות, אבער ס'איז נאך געבליבן די פליטה עיר ביתר וואס איז מלאה חכמים וסופרים, ס'איז געבליבן עיר מלאה חכמים וסופרים עפעס א אור נאך געקומען געבליבן אויף די וועלט ס'איז געקומען א צייט נחרבה ביתר אוי שוין א חושך כפול ומכופל א הסתר פנים שלא היה כמוהו אבער אין דעם גרעסטן חושך וואס ביתר איז חרוב געווארן האט דער רבונו של עולם באוויזן א אור אין דעם נס, זעסט לא הסריחו דו זעסט ניתן דעם נס ניתנו לקבורה, דאס צו מחזק זיין אידן, אידישע הערצער, אז אין די גרעסטע חושך, אין די גרעסטע הסתר, דארטן לאזט דיר נישט אפ די אייבישטער, דארטן איז ער משגיח אויף דיר, נאך וואס איז חרוב געווארן די בית המקדש, און נאך וואס איז חרוב געווארן ביתר, אבער נאכדעם זאלסטו זען א טוב, מחזק זיין אידישע הערצער אז אין די גרעסטע חשכות אין די גרעסטע הסתר אבער דער רבונו של עולם איז מיט דיר, ער לאזט דיר נישט אפ, און אויף דעם נס זאגט ער דארף מען יעדן טאג דאנקען, געדענקען אז אין יעדן הסתר איז דער רבונו של עולם מיט דיר, מחזק זיין די אמונה טהורה אז אין יעדן הסתר דער רבונו של עולם איז מיט דיר. אין יעדן הסתר איז דער רבונו של עולם מיט דיר אזא שטייגער, ס'איז ידוע אז ס'איז געווען פאר הונדערט יאר צוריק, געווען עפעס א איד און ער איז געקומען וואוינען אויף פון פוילן אויף וויליאמסבורג, און ס'איז געווען א געפערליכע עניות דארט, מען האט געהאט א קינד וואס איז קראנק געווארן, שטארק קראנק, געלאפן צום דאקטער, דער דאקטער געזאגט אז ער דארף שארפע רעצעפטן, שארפע מעדעצינען, שארפע מעדעצינען, מען האט געגעבן א רעצעפט, זי האט געדארפט צאלן פארן דאקטער, האט זי קוים געהאט פרוטות שחוקות, קוים וואס געהאט צו באצאלן, שוין, זי האָט געדאַרפֿט גײן אין בית-מרקחת קױפֿן די מעדיצינען, האָט זי זיך געבעטן מיט דמעות שליש, זי האָט נישט קײן געלט, אָבער ס'איז פּיקוח-נפֿש, דער קינד גײט שטאַרבן אױב נישט, און און דער, דער גױ דער פֿון בית-מרקחת, בעלעבאָבער ערל, ער האָט נישט געװאָלט בשום פּנים ואופֿן, נישטאָ קײן נדבֿות דאָ. ביז דעם בעלעבאָבער ערל איז אים אײַנגעפֿאַלן עפּעס אַ געדאַנק, זי האָט אים געזאָגט, דו װעסט מיר חתמענען אױף אַ צעטל, אַז דו װעסט מיר ספּאָנדזשען דאָ צװײ אַ האַלב יאָר, צװײ און אַ האַלבן יאָר, דעמאלטס קען איך דיר געבן די מעדיצין. אזוי קען איך נישט, עס קאסט געלט. איר פארשטייט אליין וואס טוט נישט א מאמע פאר א קינד. בלב שותת דם מיט א צעבלוטיגט הארץ האט זי געחתמ'ט אויף א צעטל אויפן זכרון דברים אז וואס, אז זי גייט דא ספאנדזשען צוויי א האלב יאר וועגן די מעדיצינען. שוין, זי האט גענומען די מעדיצינען און גלייך אהיימגעלאפן. זי האט געמאכט עפעס א קיצור דרך פון וויליאם קיין וויליאמסבורג וואו זי דארף צו אנקומען. איז געווען א וועג וואס דארטן האבן זיך געדרייט די שווארצע, די שווארצע כושים, און איינער איז ארויסגעגאנגען האט איר געוואלט שודד זיין, האט זי זיך געבעטן, זי האט אים געזאגט זי האט גארנישט, ער האט גענומען דעם טאשקע אירע, ער האט געוואלט בודק זיין צו נישט דא תכשיטים, געלט, האט זי געזאגט זי האט גארנישט, האט ער געזען ס'איז דא עפעס א משקה, ס'איז געווען די פלעשל פון די מעדעצינען, די משקה פון די רפואה, האט זי אים געשריגן ס'איז נישט קיין, ער האט געמיינט ס'איז אלקאהאל, אז ס'איז בראנפן, אזוי האט ער געמיינט דער דער דער דער שווארצער, זי האט זיך געבעטן ס'איז נישט קיין בראנפן ס'איז א רפואה זי דארף עס פארן קינד, און זי האט זיך געבעטן ביי אים, און ער האט נישט ער האט עס געעפנט גלייך און געגאסן אין מויל אריין, און ער האט געזען ווי ס'איז ביטער ס'איז עפעס א נישט ס'איז נישט קיין אלקאהאל ס'איז נישט קיין, האט ער געגעבן א שפריץ ארויס אויף איר, אויף אירע בגדים האט געשפריצט ארויס וואס עפעס ער האט געשלינגען, געגעבן א שפריץ ארויס, און מרוב כעס האט ער גענומען דעם פלאש האט עס צוזעצט דארטן נעבן איר. אוי רבותי, איר קענט זיך פארשטעלן וואס פאר א מר ממרורים ס'איז צו הערן, א הסתר בתוך הסתר, זי האט שוין גע'חתמ'עט אויף דעם פלעשל צו ראטעווען איר קינד, דערפאר האט זי שוין גע'חתמ'עט צוויי אהאלב יאר ספאנדזשע, יעצט האט מען צובראכן דעם פלעשל, וואס טוט מען דא? נו וואס טוט מען דא? אזא מר ממרורים לא עלינו. שוין, אחרי כל התלאות, און זי האט נישט געהאט קיין ברירה איז זי צוריק געגאנגען אין בית מרקחת און זי האט דערציילט אים וואס איז געשען און זי האט אים געבעטן דעם צעטעלע האט ער געמיינט אז זי וויל עפעס חרטה האבן ווייל האט זי געזאגט דו וועסט נישט קענען ארויס גיין דו מוזט פארן די צוויי אהאלב יאר עס אינטערעסירט מיר נישט און אז יענער האט צובראכן די פלעשל אינטערעסירט מיר נישט דו מוזט ח זאגט זי ניין זי וויל דעם פלעשל זי וויל דעם צעטעלע צוריק זי גייט חתמ'ענען אויף נאך צוויי אהאלב יאר זי מוז א פלעשל זי מוז א אויף פינף יאר שוין נאָר ביני לביני, זי װיל נעמען דעם צעטל חתמענען, זעט דער רוקח דאָרטן, אױף אירע בגדים, האָט געזען װאָס איז די פֿאַרב, האָט ער בוחן געװען, האָט ער געזען, אַז די פֿאַרב פֿון דער תּרופֿה, פֿון דער מעדיצ פֿון דער משקה, ער האָט געזען, אַז דאָס איז, האָט געמאַכט פֿריִער אַ טעות, דאָס איז געװען סם המװת. דאָס איז געװען רעל, ס'איז געװען סם המװת. ער האָט געזען, אַז ס'איז געװען אַ נס, אַז זי האָט עס נישט געגעבן דעם קינד, װײַל דער קינד װאָלט געשטאָרבן. און די קינד וואלט געשטארבן פון דעם, ס'געווען סם המוות ממש. האט ער געזען, ווייל ער האט געזען אויפן פארב אז ס'איז נישט, האט ער געכאפט א פחד, האט ער געוואוסט אז זיי קענען אים יעצט איינזעצן מיט א גרויסן קנס, זי גייט זאגן אז ער האט געמאכט א, ער האט געמאכט אזא טעות, האט ער געגעבן רעל, סם המוות, ער האט געכאפט א פחד, זיי קענען אים יעצט תובע זיין אויף א קנס, האט ער געזאגט אז איך גיב מיר צוריק דעם צעטל, איך צערייס דעם צעטל, דארפסט בכלל נישט ספאנדזשען, איך גיב דיר יעצט פאר בחינם אן אנדערע פלעשל, די קען מאכן א שווייג פון דעם. און מ'קען מאכן א שווייג. גיט א קוק וואס דא טוט זיך. ס'איז געווען א הסתר בתוך הסתר. דער שווארצער כושי האט איר צובראכן דעם פלעשל, נאך אנגעשפיגן אירע בגדים מיט דעם. א הסתר בתוך הסתר. זי האט שוין גע'חתמ'עט צוויי אהאלב יאר שוין. און זי פארשטייט נישט דא איז דא באהאלטן זיין הצלה ווייל זי וואלט געקענט די קינד וואלט געשטארבן פון דעם פלעשל. די קינד און לא עוד נאר אין דעם אנשפייען איר מיט דעם פלעשל אויף אירע בגדים דאס האט נאך געמאכט אז וואס? זי זאל קריגן פאר בחינם א נייע פלעשל. נאר ס'דארף בכלל ארבעטן. ווי ס'זעט אויס א מענטשן עסט ער בתוך עסט אבער געדענק יאמר אלוקיכם ס'איז אלץ פונעם באשעפער. און געדענק אז פונעם באשעפער איז דא באהאלטן זיין טובה. ס'אוועק אין פלעטבוש, מיט יארן צוריק, נישט קיין סך יארן, איז אוועק א איד, ער האט געהייסן ר' ברוך פרענקל, ער האט דא ביים שיעור די אייניקלעך, משפחת פילאר, אלע אייניקלעך זיינע, ער האט געהייסן ר' ברוך פרענקל, א טייערע איד געווען אין פלעטבוש, אבער הערט א אינטערעסאנטע מעשה וואס איז געווען מיט אים, דער איד, איז ארויסגעפארן, ער איז אוועק מיט יארן צוריק, אין תרפ"ט איז ארויסגעפארן פון יוראפ אויף אמעריקע מאכן געלט, ווייל ס'איז נישט געווען קיין געלט, נישט געווען צו עסן, איז ארויסגעפארן דארטן מאכן געלט, מיט א שותף, מיט א צווייטן, און זיי האבן יעדן חודש האבן זיי ארויסגעשיקט. געלט אהיים קיין יוראפ, אייראפע, און זיי האבן חוסך געווען דארטן, זיי האבן דאך געארבעט דארטן, אין אמעריקע האבן זיי געארבעט, האבן זיי חוסך געווען געלט, אזוי זאל זיין, שוין, זענען געזעצן דארטן צוויי דריי יאר, ס'איז אריבער דריי יאר, האבן זיי געזען ס'שוין געקומען, זיי האבן שוין א גרויסע שיינע סכום, מ'קען שוין אהיים פארן, מ'קען שוין אהיים פארן, א שיינעם סכום, זענען צוויי באגעגענט, געמאכט ווען מ'פארט שוין אהיים, צוריק. און בתוך הדברים זאל מען שוין אהיים צו פארן זיי האבן שוין א שיינעם סכום מען קען שוין דארטן לעבן בכבוד דארף מען שוין נישט דא זיצן בתוך הדברים שוין גרייט אהיים צו פארן איז ר' ברוך'ן געקומען א ידיעה אז זיין טאטע איז אוועק האט ער זיך אוועק געזעצט אין אמעריקע שבעה שוין ער געזעצט אין שבעה אינמיטן שבעה איז געקומען זיין שותף דער וואס איז געזעצן מיט אים און ער האט אים פארחתמעט אויף פארשידענע א גאנצע ביכעלע מיט פאפירן ער האט נישט בודק געווען, ער ווייסט דאך ער איז דאך א שותף מיט אים לאנגע יארן ער האט אים יעצט צו גיין בודק זיין. שוין, ער האט אים נישט בודק געווען, ער האט אים גע'חתמ'עט אלעס, און וואס איז געווען? אז דער שותף האט אים דא פאר'חתמ'עט אויף פאפירן, מבלי שירגיש, האט אים ארויסגענומען, האט אים פאר'חתמ'עט. אויף זיינע געלט אז ער קען ארויסנעמען זיין גאנצע געלט פון ר' ברוך'ן האט ער ארויסגעגעבן אלץ פון באנק ער האט פאר'חתמ'עט אויף די פאפירן ער קען ארויסנעמען פון באנק און ער האט ארויסגעגעבן די גאנצע באנק די גאנצע די גאנצע געלט פון באנק און והילד איננו איז ער אנטלאפן צוריק קיין יוראפ איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? אזא עוולה, מען קען דאך נישט פארשטעלן וואס איז א עוולה. ער האט אים באגנב'עט די גאנצע געלט, איך זיץ דא דריי יאר, ער האט אים באגנב'עט די גאנצע געלט, האט אים פאר'חתמ'עט אויף פאפירן במרמה, און ער האט אים, און ער האט אים באגנב'עט די גאנצע געלט, אנטלאפן קיין יוראפ. עוולה שאין כמוהו. מען קען דאך נישט פארשטעלן וואס איז א גניבה עוולה. שוין. יעצט וואס האט ער געטון ר' ברוך, מחליט געווען מוז איך יעצט צוריק פארן קיין יוראפ? נאך דריי יאר וואס איך זיץ דא, אהיים פארן, איבער געלאזט א שטוב מיט קינדער, אהיים פארן מיט די זעלבע עניות? וואס וואס האב איך צו טון? האט ער מחליט געווען איך מוז דא בלייבן נאך אביסל. ער איז געבליבן דארטן ביז תרצ"ד, עס איז נאך צוויי יאר, צוזאמען איז געווען פינף יאר. נאך פינף יאר האט ער געקריגן א גרין קארד, גרין קארד איז טייטש איז א א מעמד אז ער איז אמעריקאנער אמעריקאנער אזרחות, א גרין קארד, וואס איז געווען וואס האט זיך אויסגעלאזט, שפעטער איז ער אהיים געפארן קיין יוראפ, און שפעטער האט אויסגעבראכן די מלחמה, און אלע האבן זיך געוואלט אנטלויפן, אבער קיינער האט נישט געקענט אנטלויפן, ווייל קיין שום מדינה האט נישט געקענט אננעמען, אבער וויבאלד ער האט געהאט א גרין קארד, האט די אמעריקאנער געדארפט אננעמען אים מיט די גאנצע משפחה. איז דער שותף זיינע וואס איז אהיים געלאפן מיט די געלט האט אויסגעזען א מצליח ער איז דארטן פארברענט געווארן יוראפ און ער וואס האט אויסגעזען מ'האט אים אזוי בא'עוולה'ט יא אבער אין די עוולה א עוולה שאין כדוגמתו דא איז געבליבן באהאלטן זיין הצלה מיט זיין גאנצע משפחה וואס דא גאנץ משפחת פילאפ ס'איז א משפחה פון תלמידי חכמים חשובע משפחות אלס אדאנק דעם די עוולה די עוולה וואס מען האט אים בא'גנב'עט איז ער געבליבן דארט. דאס איז טייטש יאמר אלוקיכם אז דו וועסט פארשטיין יעדע עוולה איז נישט נאר ביי געלט עס איז ביי געלט ביי יעדע זאך וואס עס זעהט אויס אז מענטשן בא'עוולה'ט אים דארף ווערן אויס מענטש פון דעם אויס מענטש אבער יאמר אלוקיכם געדענק ס'איז דער אייבישטער יענער האט געמאכט די שטיקל ער וועט נענש ווערן בלי ספק וואס דעם וואס האט געמאכט דעם שטיקל יא אבער פאר דיר איז דאס הצלה פאר דיר דו זאלסט געדענקען יאמר אלוקיכם פון אייבישטער איז פאר דיר הצלה דאס זאלסטו געדענקען. שבטך ומשענתך המה ינחמוני, מען האלט דאך שבת נחמו. זאגט ער, משענתך איז טייטש איז א שטעקן וואס מען לאנט זיך אן אויף דעם, יא? אבער שבטך איז א שטעקן וואס מען שלאגט מיט דעם. משענתך איז א שטעקן וואס מען האלט זיך אן. זאגט ער, שבטך, ווען דו וועסט פארשטיין אז דער שבטך וואס עס זעט דיר אויס מען שלאגט, דאס איז שבטך איז פון דעם אייבערשטן, אויב אזוי איז דאס משענתך איז פאר דיר הצלה, המה ינחמוני, דאס גייט דיר טרייסטן שטענדיג. ווען דו וועסט פארשטיין דער שבט וואס דיר זעט עס אויס א מקל חובלים, דאס איז למעשה א משענת, דאס איז א מקל אויף אויף זיך אנהאלטן, דאס איז אלעס ווען דו ווייסט ס'איז פונעם אייבערשטן, און המה ינחמוני, דאס גייט דיר טרייסטן, דאס גייט דיר טרייסטן, דאס איז די, די מאירי זאגט אויף די משנה. וואס איז דאך די וואך לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכפורים זאגט די מאירי וואס איז די פשט איך ליין אייך פאר א לשון פון פון מאירי זאגט די מאירי כוונת המשנה לבאר וואס טייטש לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וואס איז די כוונת המשנה לבאר שאין להתייאש לרוב הצרות און מ'זאל נישט נתייאש ווען גייסט אריבער רוב הצרות אבל כל אשר יענו אותנו כן נרבה

יאמר אלוקיך, אין יעדן מצב דער אייבערשטער מיט דיר, דאס איז דער נחמו נחמו עמי, רש י זאגט אויף א פסוק אין משלי, אין משלי ג' פסוק יב, הערט א לשון פון רש י מיטן רבינו יונה, לשונות פון ראשונים כמלאכים, מורא'דיגע לשון, שטייט דארט אין פסוק את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצך, פונקט ווי א טאטע א קינד וועט ער דיך מרצה זיין, וכאב את בן ירצך, הערט קלאר רש י, וכאב את בן ירצה, שרוצה בבנו להיטיב לו, וואס א טאטע וויל דאך א קינד מייטב זיין, און וואס וועט זיין ויפייסו לאחר שמכהו בשבט, נאך וואס ער שלאגט אים איז ער מפייס דעם קינד, ער וויל דאך ווייל ער איז דאך א טאטע, א טאטע בלייבט א טאטע, ויפייסו לאחר שמכהו בשבט. כן יערב לך הטובה אחר המכה, זאגט רשי, אזוי וועט דיר זיין הטובה אחר המכה, אידן האלטן נאך די דריי וואכן, די אייבערשטער בעט זיך נחמי, טרייסטזינג אידעלעך, יאמר אלקיך, וכאב את בן ירצך, זאגט רשי, רשי זאגט עס נישט אויף נחמו, רשי זאגט עס אין משלי אויפן אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצך. וכאב את בן זאגט רש י ירצה שרוצה בבנו להיטיב לו, א טאטע וויל דאך מייטב זיין פאר א קינד, ויפייסו לאחר שמכהו בשבט, דער טאטע איז מפייס דעם קינד נאך וואס ער שלאגט אים, כן יערב לך הטובה אחר המכה, זאגט רש י, כן יערב לך הטובה אחר המכה, דאס זאגט רש י, און רבינו יונה זאגט, דא אויפן פלאץ, אחר שיוכיח אדם, נאך וואס כביכול מוכיח א מענטשן יוסיף לרצותו, איז ער מער מרצה כאב שיוסיף לרחם את הבן, אחר התוכחה ולכפול חמלתו עליו, די טבע איז א טאטע נאך וואס ער שלאגט א קינד, איז ער מוסיף מרחם צו זיין, און ער כופל חמלתו עליו, און מער, די חמלה איז מער, מער גרעסער. און ממילא, רבותי, נאר זיך שטארקן, זיך ארויפווארפן אויפן אייבערשטן, ווי האט ער געזאגט, השלך על השם יהבך, וואס הייסט השלך? ווארף ארויף אויפן אייבערשטן דיין לאסט, פארוואס שטייט השלך? פארוואס שטייט נישט תן? וואס איז השלך? וואס ווארף? פארוואס שטייט נישט תן? זאגט ער, ווען איך געב דיר דאס, איך געב דיר דעם חפץ, און בשעת וואס איך געב דיר עס, האלטן מיר אלע ביידע דעם חפץ, אונז האלט מיר עס אלע ביידע. אבער ווען איך גיב דיר עס א ווארף, גייט עס ארויס פון מיר אינגאנצן. דער השלך על השם יהבך, און נעם ארויס דעם לאסט פון דיר אינגאנצן, גיב עס א ווארף ארויף אויפן אייבערשטן, דאגה נישט מער. השלך על השם, און והוא יכלכלך אלה שמסביב. האלט עס נישט ביי דיר בכלל. ווען איך גיב דיר עפעס האלט מיר עס אלע ביידע אין די זאך. זאגט ער השלך, גיב עס א ווארף ארויס, זאגט נעם עס ארויס פון דיר, השלך על השם יהבך, די גמרא זאגט דאך יהבך מיינט דיין לאסט וואס דו, דעם לאסט וואס דו האסט דא אין הארץ, גיב עס א ווארף ארויף אויפן אייבערשטן, דאגה נישט. והוא יכלכלך, ער'ט דיר מסדר זיין. ווי זאגט רשי אין תהלים ולא יאשמו כל החוסים בו, וואס זאגט רשי ולא ישמי?

זאגט ער, זאגט ער, דאס איז טייטש והיה מדי חודש בחודשו. וואס אין מיטן חודש ווערט א נייער חודש. מדי חודש בחודשו, ווען איז דאס? נאר מנחם. מדי חודש בחודשו, אין מיטן חודש ווערט א נייער חודש, נאך אב ווערט מנחם. זאגט ער, ונראה לי, דמשום הכי נוהגין לקרוא לחודש שנתחדש אחר ט' באב חודש מנחם, וזה הפירוש חודש בחודשו.

זאגט מדי חודש בחודשו, זאגט ער ווען ס'ווערט אין דעם חודש א נייער חודש, ס'ווערט מנחם, און מדי שבת בשבתו, דאס איז שבת נחמו, דעמאלטס יבא כל בשר, יבא כל בשר להשתחוות בהר בית השם, אזוי, דאס טייטש, קומט א גרויסע שבת, שבת נחמו, יבא כל בשר להשתחוות בהר בית השם, יא ספר מנהג טוב,

אין סדר תפילת תשעה באב זאגט דער מהריל דער מהריל זאגט ער כשבת נחמו הוא השבת הסמוך אחר תשעה באב וישמחו כל העם ויבטחו בנחמת הגואל שבת נחמו וישמחו כל העם ויבטחו בנחמת הגואל און דא א ריטבא עפעס א אינטערעסאנטע ריטבא וואס מען זיצט מיט תלמידי חכמים איך ווייס נישט פונקטליך וואס איז די פשט אין דעם אבער אזוי זאגט דער ריטבא דארטן אויף די משנה אין סוף תענית לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב זאגט דער ריטבא די לשון, מפני זה נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר תשעה באב, וועגן דעם ווייל לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב, מפני זה נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר תשעה באב. נישט וואס ער מיינט פונקטליך אין דעם סעודה, אויב עס איז נאך א קוגל, אפשר מאכן, נאך א קוגל, נאך, אבן שועיב, דער תלמיד פון רשבא, פרשת ואתחנן, אבן שועיב, תלמיד פון רשבא, ער שרייבט אין פרשת ואתחנן, מצוה לעשותו כיום טוב, אויף שבת נחמו. הערט איר דא ווערטער? לספר גופו לספר לספר עצמו לשמח גופו און ווארטן די רבונו של עולם בעט זיך נחמו נחמו שטארק זיך אידעלע געדענק אז ס'איז אלוקיכם געדענק אז ס'איז אלוקיכם גיב זיך א שטארק אין יעדן מצב וואס יעדער איינער פילט ביי זיך עפעס אזא חורבן בית המקדש גיב זיך א שטארק אידעלע איינער איז אריינגעקומען צום בית ישראל און האט געוויינט ער איז אינגאנצן טריקענט, אין רוחניות, אינגאנצן טריקענט, געווען נאך א ירידה, איך בין אינגאנצן טריקענט, ער איז געווען נאך א ירידה, נישט געווען, פרעגט אים דער בית ישראל, ער וויינט ער איז אזוי טריקענט, פרעגט אים, זאג נאר ווען איינער שטייט מיט א געווער, ער וויל דיר הרג'ענען, אויב דו ביסט נישט עובר אויף די דריי עבירות, גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, אוודאי וואלט איך זיך געלאזט הרג'ענען. האט זיך געלאזט הרג'נען? יא אוודאי, פרעגט ער פארוואס? ווייל דריי עבירות איז יהרג ואל יעבור. ווי שטייט עס? ווי דא שטייט ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. זאגט אים דער בית ישראל פאר בכל נפשך שטייט בכל לבבך אפילו נוטל את לבבך אפילו ביסט טריקן. בכל לבבך אפילו ביסט טריקן, זיי ממשיך ווייטער ואהבת את השם אלקיך. זיי ממשיך ווייטער. נאך א חורבן בית המקדש בעט מען נחמי נחמי איז בכלל בכללות ובפרוטות א יעדן איינעם, שטארק זיך. שטארק זיך. אוי, די בית ישראל פלעגט קאכן אויף די רש י די וואך אן הסברים. ער האט נאר געקאכט, ער פלעגט עס איבער'חזר'ן אן קיין שום הסברים. רש י זאגט די וואך, מ'האט עס שוין געליינט פאר שני, ונשב בגיא מול בית פעור, שטייט שפעטער ועתה ישראל, ועתה יעצט, ועתה ישראל יעצט שמע אל החוקים ואל המשפטים. זאגט רש י אזוי, ונשב בגיא ונצמדתם לעבודה זרה, נצמדתם טייטש איז געווארן באהאפטן נעבעך צו עבודה זרה, ואף על פי כן

ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם די וואך די פסוק חיים כלכם היום זאגט פון אלטן בארשער רבי'ן האט געזאגט אז מען רעדט מיט א אינגערמאן וועגן דביקות וואס הייסט דביקות אויבן אין הימל איז דא דביקות איך ווייס נישט וואס די רעדסט איך ווייס וואס הייסט דביקות אויבן אין הימל איז דא דביקות איך ווייס וואס דאס הייסט דביקות טאמער דא דא אויף די וועלט פאר צדיקי הדור ס'נישט פאר מיר טאמער פאר מיר, ביי די ניין און ניינציג וועסטו רעדן מיט מיר וועגן דביקות, איך ווייס נישט וואס דאס מיינט היינט דביקות. אויף די דריי טעותים זאגט די תורה אן ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, ווייסט ווען? חיים לעבעדיגערהייט נישט אויבן אין הימל. כולכם אלע, נישט נאר די צדיקי הדור. היום היינט נישט ביי די ניין און ניינציג. פארשטייט? ארויסנעמען פון די דריי טעותים. נאכאמאל, די מענטש זאגט איך.

איינער דערציילט אז דער טאשער רבי זכרונו לברכה, און אין יעדן מצב אזוי, דער טאשער רבי זכרונו לברכה איז אריינגעקומען אמאל קיין בארא פארק, עס איז געווען אין מאנטריאל א וויזיט ביים ויחי יוסף, דעם פאפא רב זכרונו לברכה. אה? היינט ביינאכט איז יארצייט פון פאפא רב? אהא. איז די טאשער רבי זכרונו לברכה אמאל אריינגעקומען א וויזיט צום פאפא רב צום ויחי יוסף, געקומען מיט די תלמידים זיינע, אבער דער טאשער רבי איז געווען א תלמיד ביי אים אויכעט, ער איז געווען, שוין, ער איז ארויפגעקומען, האט דער פאפא, פאפא רב געזאגט פאר די טאשער חסידים, די גבאים מיט די חסידים, איך געדענק נאך וואס א רבי איר האט, אוי וואס א רבי איר האט, איך געדענק אים נאך אין די אינגע יארן דא אלס בחור ווי ער האט געארבעט, אין לערנען געארבעט יומם ולילה, וואס א רבי איר האט א זכי' וואס א רבי איר האט ניט פאררעדט אויפן רבי'ן, דער ויחי יוסף האט שטארק גערעדט אויפן טאשער רבי, שוין מען ווייסט דאך דער טאשער רבי האט דאך געדאווענט שפעט, מען האט דאך מי יעמוד בסוד קדושים, שוין ער איז ארויפגעגאנגען נאכן וויזיט ביים פאפא רב האט ער געזאגט פארן גבאי ער וויל ארויפגיין דארטן אין בארא פארק אויך, עפעס א ראש ישיבה. ס'איז געווען איינער ראש ישיבה וואס ער פלעגט שטענדיג מוכיח זיין דעם פאפ דעם טאהשער רעבן, שארף גערעדט צו אים פארוואס ער דאווענט שפעט. שטענדיג ווען ער האט אים גערעדט צו אים, האט אים שארף געזאגט פארוואס ער דאווענט שפעט און האט אים מוכיח געווען שארף. און ער האט געזאגט פארן גבאי ער וויל ארויפגיין צו דעם ראש ישיבה. האט דער גבאי אים געזאגט רעבע, ס'איז שפעט.

איך מוז כאפן פון איינעם עפעס אביסל א פליק, עס זאל ווערן מוזן. רבותי, אונז זעמיר נישט אין די מדריגה גיין כאפן פליקעס, אבער ווען דו כאפסט א פליק, פארשטייסטו עפעס א המהם אז מ'איז זן, באלד וועט קומען כבוד, און דעמאלט עס וועט באלד ווערן מוזן. עס וועט ווערן גוט. יאמר אלוקיך, נחמי נחמי עמי יאמר אלוקיך, אין יעדן מצב ברוחנית ובגשמיות, נאר שטארק זיך אידעלע, פארשטייט זיך אלעס אינעם אייבערשטן, ס'איז א ירידה יעצט, ס'קומט די עליה, עס איז אן עליה מיט א ירידה, זיי, זיי רואיג. אבער לאמיר זיך טאקע שטארקן, טייערע אידן, יעצט ס'שטייט דאך האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, ווי די דברי ישראל, וואס וויל א איד? ער דארף בגדים, לבושים, ער דארף א הויז, ער דארף פרנסה, יא? זאגט ער, דער אייבערשטער זאגט אזוי, איך מאך מיט דיר א הסכם, אדם יראה לעיניים, דו מאך שמירת עיניים, והשם יראה ללבב זאגט ער לבב איז ראשי תיבות לבוש בגד בית איך האב די דאגה אין די אלע אנדערע זאכן דו געב אכטונג אויף די אויגן והשם יראה האדם יראה לעיניים דו די אויגן והשם יראה ללבב זאגט ער לבב איז ראשי תיבות לבוש בגד בית איך האב די דאגה אין די אנדערע זאכן דו געב אכטונג אויף די אויגן אביסל גדרים און יראת שמים און דא דערציילט ר' שלמה רופט יענע וואך איז אוועק יענע וואך ער דערציילט ווען ער איז געווען אין אנטווערפן איז געקומען צו אים א שאלה געהאט עפעס זייער אינטערעסאנטע מעשה ס'איז געקומען ביי טאג איז געקומען צו אים א שאלה אז וואס איז געווען א איינער אין אנטווערפן האט ארויסגעשיקט א שליח קיין ארץ ישראל מיט א גרויסן סכום געלט האט געדארפט איבערגעבן קיין ארץ ישראל, און די שליח האט עס אריינגעלייגט אין די קעשענע פון די הויזן, פון די הויזן. למעשה, אינמיטן וועג זעט ער והילד איננו די געלט נישטא, ער איז דאך א שומר חינם, א שומר חינם, איז געווען די שאלה צו עס הייסט א פשיעה, צו עס הייסט א פשיעה, א שומר חינם איז חייב א פשיעה, צו עס הייסט א פשיעה איז חייב צו נישט, געווען א שאלה. ס'הייסט א פשיעה האט מען געפרעגט דעם רב האט ער געזאגט אז ס'ווענדט זיך צו ער גייט א לאנגע רעקל צו א האלבע רעקל טאמער גייט ער א האלבע רעקל איז עס א פשיעה פארוואס ווייל פירצה קוראת לגנב פירצה קוראת לגנב אלץ איז אין קעשענע מיט די הויזן קען ער עס ארויסשלעפן קען ער עס ארויס אבער טאמער גייט א לאנגע רעקל איז דאס נישט קיין פשיעה ווייל ס'פארמאכט דאס איז נישט קיין איז נישט האט דער רב געזאגט א אינטערעסאנטע מעשה האט ער געהאט מיט דעם אז אין דעם באותו היום איז געקומען א גאסט פון אנטווערפן, ווער איז דאס געווען? רבי שלמה'לע באבעווער, און ער איז געווען אויף וויזיט, און אינמיטן וויזיט דערציילט אים רבי שלמה באבעווער א מעשה, אז וואס? אז דער בעל הרי בשמים איז געקומען צו אים אמאל א שאלה פון א סארסער, א מעקלער, וואס האט געהאלטן אסאך געלט פון סוחרים, און ער האט עס אריינגעלייגט אין די קעשענע פון די הויזן, און מ'האט עס באגנב'עט, און די סוחרים זענען געקומען צו דין תורה צום בעל הרי בשמים, האט דער בעל הרי בשמים געזאגט ער איז פטור, אריינלייגן אין קעשענע פון די הויזן ס'איז נישט קיין פשיעה, האבן די סוחרים געקומען מיט א טענה צום בעל הרי בשמים אז ס'איז דא א תשובה אין חתם סופר אז אריינלייגן אין קעשענע פון הויזן איז יא א פשיעה, און פארוואס האט ער גע'פסק'נט אז ס'איז נישט קיין פשיעה? האט די בעל הרי בשמים געזאגט, ווייל אין גלילות פון חתם סופר איז מען געגאנגען מיט א האלבע רעקל. ממילא דערפאר איז דאס א פשיעה. אבער דא ביי אונז אז מען גייט לאנגע רעקלעך איז דאס נישט קיין פשיעה אזוי דערציילט רבי שלמה'לע באבובער, דער רב האט עס אנגערופן א באבובער מופת. אזוי האט ער דערציילט די מעשה. שוין. ער האט גע'פסק'נט בייטאג און ביינאכט. אבער וואס האט גע'פסק'נט דער רב? אז ס'ווענדט זיך צו א האלבע רעקל צו א לאנגע רעקל. מ'זאגט, איך זאג דאך נישט יעצט קיין שיעור אין חושן משפט. לאמיר זעהן וואס איז נוגע צו אונז. קומט א בחור און א אינגערמאן און ער שרייט ער האט נסיונות, ער האט א יצר הרע, ער האט נסיונות, ער האט נפילות, זאגט אים רבונו של עולם אזוי, דער פסק איז, ביסטו געגאנגען א לאנגע רעקל, ביסט נוקב, איך רעד נישט אויף די לאנגע רעקל פון די, אז דו ביסט מוקף גדר, דו האלטסט גדרים אין יראת שמים, צו ס'איז בין הזמנים צו אינמיטן זמן, ביסט גדרים מיט יראת שמים, ביסט געפאלן, פונקט ווי די געלט איז געפאלן ביסט נישט קיין פושע ווייל דו גייסט א לאנגע רעקל האסט גדרים אין יראת שמים אבער דו גייסט א האלבע רעקל איך גיי נישט איך רעד נישט יעצט אויף די האלבע רעקלעך פארשטייט מען אליין און די טייטש ביסט ביסט חשוף צו די אלע זאכן דערנענטערסט דיך צו שלעכטע חברים צו שלעכטע כלים צו שלעכטע חברים שלעכטע כלים דעמאלטס קענסטו נישט זאגן ביסט עס איז נישט קיין פשיעה אדער ביסט א פושע דו גייסט א האלבע רעקל מען מיינט דא נישט די האלבע רעקלעך רבותי מען מיינט דאך מען מיינט דאך אז דו ביסט גייסט א גאנצע רעקל טייטש ביסט גדור דו טענה'סט ביסט געפאלן א נפילה א נפילה, גייסטו א גאנצע רעקל, דו ביסט אבאכט געגעבן, האסט גדרים אין יראת שמים, זאגט די אייבערשטער ביסטו נישט קיין פושע, ביסטו נישט קיין פושע, ווייל דו מאכסט זיך גדרים אין יראת שמים, אבער טאמער גייסטו א האלבע רעקל, וואס טייטש איז די האלבע רעקל אז דו ביסט נישט גדור, יא? ס'איז נישט קיין שמירה אויף אויף אויף, דו דערנענטערסט זיך נאך צו שלעכטע חברים, צו שלעכטע כלים, דעמאלטס קענסטו זאגן ביסט נישט קיין פושעיה? אזוי הייסט דער פסק? וויסן פון שלעכטע כלים, מען ווייסט דאך גוט ווי מען דארף זיך דערווייטערן, היינט איז דא דא די מיסט קאסטענעס, איז דא דא אין שטאט וואס איז אין דר'ערד, אין דר'ערד, ווייסט דאך ווי, פחים טמונים, וואס אביסל אזוי, איר קענט זען ווען מען גייט אין די גאס, קען מען זען א אינטערעסאנטע זאך, ווי א קעצעלע קוקט אריין, ווער דערמערקט? ער קוקט אריין, וואס קוקט ער אריין? ער וויל עסן, וואס קוקט ער? פארוואס קוקט ער? ער קוקט, ער האלט אין איין קוקן, ער קוקט צו ער וועט קענען ארויסגיין פון דארטן, ס'וועט נישט בלייבן אונטן. רבותי, לאמיר זיך א, לך אל חתול עצל וראה דרכיו וחכם, לערנט זיך אויס פון די קעצעלע, די קעצעלע גייט נישט אריין, ער האט מורא, אפילו ער זעט דארטן לצורך פרנסה, עסן, אבער ער ווייסט אז ער זעט נישט קיין וועג ארויס פון דארטן, גייט ער נישט אריין. ווי דערנענטערסטו זיך צו אזעלכע זאכן די אייבישטער זאל אפהיטן, דו ווייסט דאך, דו ווייסט דאך א לא עלינו ווי מענטשן וויינען אויב זיי זענען דארטן אריינגעפאלן. די אייבישטער זאל אפהיטן. די כלי יקר זאגט די וואכעדיגע סדרה, זאגט די כלי יקר, רק השמר לך ושמור נפשך מאוד, אוודאי דארף מען אכטונג געבן אויפן גוף, אבער זאגט ער אויפן נפש מאוד! און זאגט די כלי יקר, רק השמר לך, ביי שמירת הגוף שטייט השמר אן קיין מאוד, אבער ושמור נפשך, אויפן נפש, גדרים אין יראת שמים, אויף דעם שטייט מאוד. אוודאי דארף מען אכטונג געבן אויפן גוף, אוודאי דארף מען אכטונג געבן אויפן גוף, אבער ווי זאגט דער בן איש חי, הלוואי שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם, טייטשט דער בן איש חי, פונקט ווי דו האסט מורא אויף דיין בשר ודם, נעמסט וויטאמינען, אה? דיעטע, וואס נאך? מען גיבט זיך אכטונג, און מען דארף טאקע אכטונג געבן, אמת, מען דארף וויטאמין סי, מיט אלע, מען דארף אכטונג געבן, דיעט, מען דארף אכטונג געבן. אבער אכטונג געבן, זאגט ער, כמורא בשר ודם, פונקט ווי דו האסט מורא אויף דיין בשר ודם, פונקט ווי דו גיבסט אכטונג אויף דיין בשר ודם האסט מורא, גיבסט גדרים, די זעלבע זאך אויך מורא שמים, צו מאכן גדרים אין יראת שמים, זיך אכטונג געבן, נעמען וויטאמינען אויף יראת שמים, די וויטאמינען איז זיך דערווייטערן פון שלעכטע חברים, שלעכטע כלים, ווי דער בעלזער רב זכרונו לברכה האט געזאגט אמאל, ער האט געזאגט נאך א גאנצע מופת וואס איז געווען ביי אים, מיט א מעשה מיט א בחור, א גאנצע מופת דארטן געווען, און.

ער האט צוגעגאנגען צום מגיד שיעור האט געזאגט איך ווייס נישט וואס איך ווייס נישט וואס די רב וויל ער וועט מאכן ווי די בעלזער רב זאגט ער האט גענומען אליין די הענט און אנגעהויבן אליין בודק צו זיין ער ווייסט דאך בעלזער רב רעדט האט ער האט עס אנגעהויבן בודק צו זיין האט בודק זיין מיט וועמען ער חבר'ט זיך און ער איז נאכגעגאנגען ביז דער אייבישטער זאל אפהיטן האט געטראפן פא דער אייבישטער זאל אפהיטן האט שוין אלעס געכאפט און ער איז צוריקגעקומען צו בעלזער, האָט שוין אַלץ געכאַפּט, ער האָט עס אַליין בודק געווען. און ער איז צוריקגעקומען צו בעלזער רב מיט אַ געוויין. האָט אים בעלזער רב דעמאָלט געזאָגט, אַז ער ווייסט, אַז ס'איז דאָ איין זאַך, וואָס מע דאָפּלט עס, ווען מע בעט אויף דעם, דאָפּלט מען צוויי מאָל, צוויי מאָל. יעדע זאַך מע בעט, בעט מען איין מאָל. די זאַך בעט מען, מע דאָפּלט מען ביי די בקשות צוויי מאָל, צוויי מאָל. וואָס? שלעכטע חברים, ווי? ביי המעביר שינה זאגט מען והרחיקני מאדם רע ומחבר רע. ביי דעם יהי רצון נאכדעם זאגט מען נאכאמאל שתצילני מאדם רע ומחבר רע. געדאפלט צוויי מאל און נאכאמאל צוויי מאל. וואס איז די פייער פון סוף פסוק? ווייל פון שלעכטע חברים דארף מען אנטלויפן ווי פייער. אוי. מורא שמים עליכם, ווי געזאגט כמורא בשר ודם, פונקט ווי דו האסט מורא אויף דיין בשר ודם. און יעצט איז געווען רבי זלמן בריזל, ער זאגט ער איז אמאל געגאנגען אין די גאס, און עס איז געווען איר ווייסט דאך די דעקלעך וואס איז דא אין די גאס, כ'ווייס נישט וויפיל מען זעט עס היינט, אמאל פלעגט מען נאך זען אסאך מער, די דעקלעך פון די דזשארע, אינמיטן די כביש, די דעקלעך פון אזעלכע דעקלעך, און עס איז געווען ער איז געגאנגען אין שול, און איין דעקל איז נישט געווען, ס'איז נישט געווען צו, ס'איז נישט געווען גענוג מחובר. און ער האט געגעבן א טראסקע אריין זיך צובראכן די פיס געלעגן אפאר חדשים איז ער געלעגן מיט נישט געקענט רירן די יסורים נוראים האט ער געזאגט ר' זלמן היינט איך גיי אין די גאס קוק איך קוק איך ווי איך זעה אזא דעקל אנטלויף איך א צוויי מעטער פון דעם אנטלויף איך האט ער געזאגט אזוי דארף זיין און די זעהסט די ווייסט ביסט דארט נכשל געווארן אנטלויף פון דעם פונקט ווי אז די זאגסט כעין מורא בשר ודם פארשטייט פונקט ווי די האסט מורא אויף דיין בשר ודם ווייסט פון אזא דעקל אנטלויפט מען ווייל די ווייסט ביסט שוין דארטן אריינגעפאלן. ער האט געזאגט, ער ברענגט דאס אין ספר פון דער ירושלימ'ער רב, זכרונו לברכה. ער זאגט ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, ביים קרבן פסח. דאס איז נישט קיין כפל הלשון? שכינוי הקרוב אל ביתו? ווער איז די שכן נישט קרוב אל ביתו? די תורה הקדושה. ווי די תורה זאגט, דו ווייסט וואס איז א שכן? נאר דער וואס איז קרוב צו דיין רוח פון דיין שטוב. נישט איינער צו ווייניגער אין יראת שמים זיך נישט נעמען מיט אים אויף איין לעמעלע אפילו ווען מ'רעדט אויף א מצוה מ'רעדט אויף א מצוה נישט מיט איינער וואס איז נישט קרוב אל ביתו וואס איז א שכן נאר וואס איז קרוב אל ביתו צו רוח טהרה פון דיין שטוב אכטונג אכטונג מיט חברים האט מיר דערציילט רבי יענקל שישא אז ער טוט זיך מיט די יתומים בנינו מיט די אלע זאגט ער האט גערופן אמאל דעם רב ער זאל קובע זיין א מזוזה אין די דירה פון בנינו איז א מורא'דיגע דירה פאר יתומים ס'איז דארטן שמועסן מיט אלע זאכן וואס מ'מאכט דארטן פאר יתומים בקיצור ער האט גערופן דעם רב ער זאל דארטן קובע זיין א מזוזה און ער האט גערופן אלע יתומים נאכדעם האט ער געבעטן שפעטער דעם רב אז ער זאל זאגן פארן

אמאל אריינגעקומען דארטן אין ישיבה איך האב נישט געהאלטן ביים לערנען ער זאגט ר' משה שניידער איז צוגעגאנגען צו אים האט אים געגעבן דא א קלאפ אויף די פלייצע ער זאגט טוביה'לע דיין טאטן האסטו פארלוירן דיין מאמע האסטו פארלוירן דו ווילסט טוביה'לען אויך פארלירן דו ווילסט טוביה'לען אויך פארלירן? ער זאגט די ווערטער זענען אזוי אריין אין די ביינער, אין די ביינער, ער זאגט וועגן דעם האט ער געלערנט און געלערנט און געלערנט, האט ער געזאגט פאר די יתומים און היינט רופט מען מיר ירושלימ'ער רב. עס ווענדט זיך יעדער בחור ביי זיך, איך מיין יעדער בחור ביי זיך, דו ווילסט מיילעכ'ן אויך פארלירן? נישט נאר מיין, יעדער איינער מיט זיין נאמען, פארשטייט? גיי, טאקע מיט גדרים אין יראת שמים. אין די פאר וואכן דער בין הזמנים נישט צו ווייזן דעם שכל מיט גדרים אין יראת שמים נישט פארלירן חלילה וחס דעם אייגענעם נאמען נישט פארלירן נאר גדרים אין יראת שמים ואתחנן אל ה' דער הייליגער חתם סופר זאגט ואתחנן איז גימטריא פונקט ווי תפילה יא פֿינף הונדערט פֿופֿצן תפילה איז פֿינף הונדערט פֿופֿצן ואתחנן איז פֿינף הונדערט פֿופֿצן איז ממשיך די הייליגע חתם סופר און ער זאגט אזוי תפילה מיט הוויה מיט שם הוויה זעקס און צוואַנציק איז פונקט די גימטריא פון ישראל וואס איז די פשט? תפילה מיט הוויה דאס איז ישראל, זאגט ער די גאנצע איד, זאגט ער די באראמעטער פון א איד איז ער, אזוי האט דער חתם סופר געזאגט, די באראמעטער פון א איד, וואס מעסט א איד, ווייזט מיר, איז תפילה, תפילה וויאזוי דאווענט ער, די באראמעטער פון א איד דאס איז תפילה, זאגט ער תפילה מיט הוויה, מיט שם הוויה, דאס איז ישראל, ישראל, דאס איז ישראל, די באראמעטער פון א אידן דאס איז תפילה, מען רעדט שוין נישט, מען פרעגט אמאל דער חזון איש, אין בודק יראת שמים פון א בחור, מען האט אים געפרעגט אויף א שידוך, האט ער געזאגט זאל גיין קוקן ווי ער דאווענט. ער דערציילט הרב פינקוס זכרונו לברכה, דערציילט אן אינטערעסאנטע מעשה וואס איז געווען מיט אים, ער זאגט ער איז געווען א אינגל, א אינגל, זאגט ער איז ער זיבן אכט יאר געווען דעמאלטס, ער האט געוואלט ליל שבועות גיין אין בית מדרש מיט זיין טאטן, אין בית מדרש ווייסט דאך נאכן סעודה ליל שבועות ווי מען גייט לערנען, זיין טאטע האט אים נישט געלאזט, ניין ביסט א קליין אינגל גיי שלאפן, ער האט אים געהייסן אנטוהן שנעל די פיזשאמעס, אנטוהן פידזשאמעס, מיט פידזשאמעס, גיי שלאפן. כן. האט ער דערציילט זיין טאטע איז געגאנגען אין שול אריין, ליל שבועות. זיין טאטע האט זיך עפעס מיישב געווען, וואס האב איך אים געדארפט, אפשר איז יא כדאי פאר א קינד, ער זאל זען ער האט אזוי געוואלט, ער זאל זען ווי אידן לערנען, אפשר איז דאס יא כדאי, האט דאך אזוי געוואלט, וואס האב איך אים געדארפט זאגן ניין? ער האט זיך מיישב געווען, אהיימגעגאנגען די גאנצע וועג א לאנגע וועג, ער מאכט אויף די טיר,

אז מען גלייבט נאר דאווענען. איך האב דאך געדאווענט. איך האב געבעטן. איך אה, וויסן א א תפילה. וואס איז עס א תפילה? יעדער איינער ואתחנן. דער אור החיים הקדוש די וואך. אלע ווייסן דאך דעם אור החיים הקדוש, ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור בתוך הדברים זאגט ער דארטן אז דא שטייט פיר תנאים אויף קבלת התפילה, די ערשטע תנאי ואתחנן, זאגט ער וואס טייטש ואתחנן, זאל זיין תחנונים כעני בפתח, כענין שנאמר תחנונים ידבר רש, תחנונים כעני בפתח, דאס איז די ערשטע תנאי. די צווייטע תנאי זאגט ער אל השם בעטן ממקור הרחמים די דריטע תנאי זאגט ער בעת ההיא בעטן בעת רצון ס'דא עת רצון ס'דא עלות השחר תפילת הציבור ס'דא עת רצון און די פערדע תנאי לאמר בעטן א קלארע בקשה רעדן קלאר קלאר רעדן קלאר ער ברענגט דארטן א שארפע מדרש א דארף זיין א בקשה דארף זיין קלאר גערעדט און דעמאלס האסטו די הבטחה אז עס ווערט נתקבל די תפילה. שרייבט אין א בריוו דארטן דער רב פינקוס צו עפעס א בחור וואס האט אים געשריבן, ער האט אים געשריבן דארטן ער האט שוועריגקייטן אין רוחניות, ער מוטשעט זיך, ער קען זיך נישט א עצה געבן אין רוחניות, ער מוטשעט זיך, ער געט זיך נישט א עצה. און ער זעט מ'מוז מאכן השתדלות אבער וואסערע השתדלות צו מאכן האט ער אים געשריבן צוריק אין בריוו אז אז גערעדט וועגן השתדלות כ'האב פאר דיר איין עצה אין השתדלות כ'האב פאר דיר א אדרעס א גוטער אדרעס און דו קענסט צו אים רעדן און קען דיר אלץ מסדר זיין און ער איז אפן פֿיר און צוואַנציק שעה מעת לעת ווי אזוי איז די אדרעס די נאמען זיינע און די אדרעס די נאמען זיינע איז השם יתברך קען זיך ווענדן אין פֿיר און צוואַנציק שעה און נישט נאר ער קען זיך ווענדן נאר שטייט און ווארט אויף דיר ער ווארט אויף דיין בקשות ער ווארט אויף דעם ער ווארט אויס אויף דעם און און און און און זאלסט וויסן אז נישט סתם רעדן צו אים דארפסט נישט מיינען דווקא זיך גיין מתייחד זיין יעצט אפילו ווען דו ליינסט דו האלטסט אינמיטן ליינען דעם בריוו קענסטו שנעל שנעל רעדן צו אים די עיקר שרייבט ער אים ס'דא מיט אים א קשר אישי ווייל ער וויל דיר העלפן יעדע פרט, רעד מיט אים דורך יעדע פרט, יעדע פרט, און פאלג מיר האט ער אים געזאגט, ער האט געהאלטן אין דעם מצב דא, לאז אפ אלע השתדלות און מאך דעם השתדלות, וועט זיין די בעסטע השתדלות וואס איז נאר שייך ביי דיר אויף די וועלט. די בעסטע השתדלות. נאָר ווי איינער איז אַריינגעקומען צום קאָצקער רעבן, האָט זיך באַקלאָגט דאָרטן, אַז ער האָט, איינער איז אַריינגעקומען צום קאָצקער רעבן, האָט זיך באַקלאָגט, אַז ער האָט פּראָבלעמען מיט צרות, פאַרשידענע צרות. דער קאָצקער רבי האָט אים געזאָגט, דאַווען, פאַרוואָס דאַווענסטו נישט? דער רבי, ס'איז אויך ביי מיר אַ פּעקל, וואָס איך וועל זאָגן דעם רעבן, איך קען נישט דאַווענען אויך. זאגט ער איך פארשטיי נישט פארוואס די ערגסטע צרה זאגסטו צום סוף מ'דארף מיט דעם אנהייבן די ערגסטע צרה האסטו געדארפט אנהייבן און דו זאגסט די ערגסטע צרה צום סוף ערשטע זאך די כלל הדברים וואס שטייט אין ירושלמי אין ברכות פרק ט' הלכה א' רב פנחס בשם רב זעירא אמר בשר ודם יש לו פטרון

פארקערט, דער רבונו של עולם שטייט און ווארט אויף דעם. זאגט די מאירי זאגט אין יומא כ ט, זאגט די מאירי לעולם יהא אדם זהיר בתפילה און להאריך בה ביותר, מאריך זיין אין תפילה וואס מער, ואפילו רואה עצמו, ער זעט שאין תפילתו נשמעת, ער זעט מען הערט נישט קיין תפילה, איז אל יתייאש ממנו. כי ברוב הימים ימצאנו, איז זיי זיך נישט מייאש כי ברוב הימים ימצאנו, וכן זאגט די מאירי, אל יחזיק עצמו כמכביד ומטריח, איך האב שוין צופיל געבעטן, ניין ס'גייט נישט אזוי ביים אייבערשטן, אייבערשטן פארקערט, די אייבערשטער ווארט וואס מער תפילות, ער ווארט אויף דיר וואס מער תפילות. וויסן וואס אונז האמער די נחת. ואתחנן, דאס איז וועגן די נחת, ואתחנן אל השם, ואתחנן אל השם, די מאירי זאגט אין בבא בתרא קט ז, זאגט די מאירי, לעולם יהא ליבו של אדם בטוח, שהתפילה כשהיא נעשית כתיקנה מבטלת את הגזירה, ווען מען דאווענט באמת פון עומק הלב איז מבטל את הגזירה, טייטשט די מאירי דארט אין די גמרא, דעם מי שיש לו צער, או חולה בתוך ביתו, או אחד ממיני הצרות, ילך אצל חכם, וילמוד ממנו דרכי התפילה זאל לערנען פונעם חכם וויאזוי מען דאווענט, און יבקש רחמים, דו זאלסט בעטן רחמים, אזוי טייטשט די מאירי ילך אצל חכם, זאלסט זיך לערנען ביי אים וויאזוי מען דאווענט, און דו זאלסט בעטן רחמים. וואס זאלסטו לערנען? לערנען אזא שטארקע

אין יעדן מצב, משם אין דעם נידעריגסטן מצב, משם אין נידעריגסטן מצב, ווי זאגט דער רבי ר' נפתלי ראפשיצער ואתחנן אל השם, בעת ההיא טאקע אין די צייט? אה יעצט בין איך נישט געלאנט, ניין בעת ההיא, דא גיב א געשריי, יעצט קענסטו, בעת ההיא, דעמאלטס לאמר. דעמאלטס און טאקע דעמאלטס. יעדער איינער אין זיין זיינס שטייט אין בינה לעיתים רבותי הערט א לשון כ'וועל פארליינען דעם לשון דארף ס'זאל אריינגיין אין קאפ די גאנצע לשון ער זאגט אזוי סגולת מעלת התפילה איז נפלאה בעיני כל יודעיה די סגולה פון תפילה איז נפלאה בעיני כל יודעיה פארוואס? כאשר יש לה כח גמור ויכולת מספיק שישיג בה האדם כל מבוקשו. ס'איז דא אין דעם א כח גמור ער קען ער קען משיג זיין אלעס וואס ער וויל ביי תפילה. כח נאכאמאל סגולת מעלת התפילה היא נפלאה בעיני כל יודעיה כאשר יש לה כח גמור ויכולת מספיק שישיג בה האדם כל מבוקשו בין בהיותו זכאי וראוי לכך סיי ווען ער איז זכאי ער איז ראוי צו דעם בין בהיותו חסר הזכות אפילו ווען ער האט נישט קיין זכות אפילו ווען ער איז חסר הזכות.

דער רבינו בחיי זאגט אויפן לשון ובקשתם די וואך ובקשתם זאגט ער לשון רבים ומצאת לשון יחיד פארוואס זאגט דער רבינו בחיי ללמדך זאל נישט מיינען נאר בזכות הרבים בזכות הציבור ניין ללמדך כי גם ליחיד ידרש כשידרשנו בכל לבבו ובכל נפשו ביחיד ומצאת

איך האלק אריין אין איילער. רש י זאגט דארט אויפן פלאץ אין ברכות ל ב, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, זאגט די גמרא, יחזור ויתפלל. נו, שנאמר, קוה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקוה אל השם. זאגט רש י דעם לשון, התחזק ולא תמשוך ידך, זאלסט נישט אויפהערן צו דאווענען, אלא חזור וקוה. התחזק ולא תמשוך ידך אלא חזור וקוה. וויסן אז דאס און נאר דאס האט מען. מ'דערציילט רבי חיים שמואלביץ האט געהאט אן איידעם רבי נחום פרצוביץ. ער איז קראנק געווארן מיט יענע מחלה לא עלינו. האט רבי חיים געמאכט גרויסע תפילות פאר אים. ער האט מתקן געווען דארטן אז ביים אין ישיבה אין מירער ישיבה נאך יעדן שיעור זאל מען זאגן אפאר פרקי תהלים פאר רבי נחום'ען. ס'איז געווארן בין הזמנים. האט מען געזאגט פאר רבי חיים שמואלביץ אז עס איז בעסער מ'זאל אויפהערן צו דאווענען יעצט ווייל עס איז געווארן פשוט פון אזויפיל זאגן תהילים איז געווארן מלומדה עס האט זיך אפגעשוואכט די התעוררות בעסער מען זאל יעצט אפשטעלן שפעטער נייעם זמן מיט א נייע התעוררות מיט א פרישקייט האט רבי חיים שמואלביץ געזאגט אזוי אז דער עולם הזה איז א סופערמארקעט וואס מען קען קויפן אלעס וואס מען וויל, אבער ביי יעדן חפץ איז דא א מחירון, א מחירון, דא א פרייז, ביי יעדן שטייט די פרייז, טא ביי יעדע זאך וואס דו ווילסט, קענסט דא אין עולם הזה קענסטו קריגן אלעס וואס דו ווילסט, אבער אויף יעדן בקשה איז דא א פרייז וויפיל תפילות מען דארף בעטן, דא א מספר תפילות, גיב א קוק ביי משה רבינו די וואך, שטייט אין חזל ת ק ט ו תפילות כמנין ואתחנן, ווען ער דאווענט נאך איין תפילה, ת ק ט ז האט געדארפט זיין אויף דעם, אויף דעם בקשה האט געדארפט זיין ת ק ט ז, ווען ער דאווענט נאך איין תפילה גייט ער אריין. נאר די אייבערשטער האט אים געזאגט אל תוסף דבר אלי עוד. אבער ווען ער גייט אריין נאך איין נאך איין תפילה גייט ער אריין. און ממילא האט ער געזאגט אז ס'איז דא אויף יעדן זאך איז דא א מחירון וויפיל תפילות דארף ער יא. ממילא קען מען נישט דא אפשטעלן די זאך. קען מען נישט דוחה זיין די תפילות אויפן נייעם זמן. דארף מען אריינכאפן וואס מער תפילות. דאס קענסטו נישט וויסן. איך פארשטיי אז ס'גייט די התעוררות, מ'דארף מחדש זיין די התעוררות הלב, אמת. אבער. בפרט, אונז האלט מיר יעצט פאר שבת נחמו, דא פארליינען אפאר לשונות וואס דא שטייט, אויף וואס דאס טייטש תפילה שבת, אין שבת קודש. ערשטע זאך, דער מנחת אלעזר ברענגט א אינטערעסאנטע זאך, ער ברענגט פון תלמידי בעל שם, ברענגט ער א לשון אזוי, ער שרייבט דעם לשון אז עיקר כח התפילה איז בשבת קודש. און ער ברענגט רמז לדבר, אזוי ברענגט ער פון תלמידי בעל השם, אז רמז לדבר שבת איז ראשי תיבות שגורה תפילתי בפי, אז וואס איז טייטש אז שבת איז די זמן וואס מען איז מקבל די אלע תפילות, ער ברענגט נאך א זאך פון די ספרי מקובלים אז שבת קודש איז דאך דא אין אנא בכח איז דא די שמות, אין יעדן פסוק האט א שם. שועתינו קבל ושמע צעקתינו יודע תעלומות איז אויך א שם פון ש ק ו צדיק י ת. דער שם איז שבת, דער שם איז מסוגל לרפואה. דער שם יא. אבער ברענגט א לשון אין זוהר הקדוש, עס שטייט אין זוהר הקדוש אין תיקון כ א, ובה צלותא דאיהי מעולה דאיהי צלותא דשבתא, די תפילות פון שבת זאגט די זוהר הקדוש ובה צלותא דבר נש מקובלת קדם הוי'ה ואיהי צלותא דעשרת ימי תשובה פונקט עשרת ימי תשובה ווייסט מען דאך אלע טויערן איז אפן יא דרשו השם בהמצאו דאס איז שבת ואיהי צלותא דעשרת ימי תשובה אז שבת קודש איז א זמן וואס אלע תפילות ווערן מקובל אזוי ברענגט די מגלה עמוקות די ראשי תיבות השם שמעה בקולי תהיינה איז ראשי תיבות שבת שמעה בקולי תהיינה אזניך קשובות לקול תחנוני, ראשי תיבות שבת, אז וואס, אז שבת איז א זמן וואס אלע תפילות ווערן נתקבל, אבער מען מוז נאר פארליינען א תשובת הרשב א, וואס דאס הייסט, ער זאגט דא תפילת שבת אבער איך מיין דא דער דער ר ר וואס מען קען עס לערנען אויך אויף מיטן וואך, ער זאגט דא א מורא'דיגע זאך, די תשובת הרשב א איז אין חלק ה' סימן א', און ס'איז כדאי די עולם זאלן אריינקוקן אין די גאנצע תשובה ווייל ער האט דארטן א תשובה וואס דאס הייסט א עת רצון פון שבת, ער נעמט עס דארטן ארום כדאי צו לערנען דעם תשובה, דורכצוטון דעם תשובה, איך וועל דא ארויסלייען אפאר שורות, ער זאגט אזוי, ער זאגט פארוואס שבת איז א עת רצון, זאגט ער כי יום שבת הוא יום מנוחה מכל מלאכה ואפילו מלאכת אוכל נפש, זאגט דער רשב א, שבת איז דאך מנוחה אפילו פון מלאכת אוכל נפש,

וזה מבואר להם בכמה מקומות במדרש ובאגדה. ועל זה אמר דוד, זאגט אויף דעם זאגט דוד המלך, ישיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר, דעמאלטס ואני תפלתי לך השם עת רצון, ווייל איך האק זיך איך רייס זיך ארויס פון נגינות שותי שכר. איז דא שטייט אין רשב א דאס איז די סיבה וואס שבת איז עת רצון כדאי לערנען אינעווענדיג, אבער איך האב געלערנט אין דעם רשב א אז ס'איז נישט נאר, ס'טייטש אינמיטן די וואך אויך, ווען עס שטייט א ג-ט.

ס'איז שירות ותשבחות, קה ריבון קה אכסוף, די לשון אין בעל הטורים, ואתחנן גמטריא שירה זאגט דער בעל הטורים, אמר לפניו שירה כדי שתתקבל תפילתו. אמר לפניו שירה כדי שתתקבל תפילתו. איך דענק איך האב אמאל געזען א, עס שטייט עפעס פון פריעריגע, אז א מענטש ענדיגט תהילים ליל שבת, איז דא עפעס א הבטחה איין בקשה מוז נתמלא ווערן? די תהילים מען רעדט שוין נישט פון די טשערנאבלער גזע האט דאך אונז בקבלה מרן אהרן פון אליהו הנביא אבער יעדער איינער מיט זיינס מען לעבט אויף די מצב ווי זאגט די קאזשניצער מגיד עבודת ישראל היום שבו כלו מתי מדבר שטייט אויף חמשה עשר באב יום שבו כלו מתי מדבר זאגט ער די מתים אין די דיבור איז דאווענען דאווענען אלץ טרוקן צו די דיבור איז געווארן מת אין דעם דאס ענדיגט זיך חמשה עשר באב חמשה עשר באב מאכט א תחיית המתים אבער דאס איז זאגט קאזשניצער מגיד יום שבו כלו מתי מדבר די וואס זענען בבחינת מתים זאגט ער אז די דיבור זיי איז אן קיין חיות נאר עבדות השם און כלו מתי מדבר ס'ענדיגט זיך ס'הייבט זיך יעצט אן א נייע חיים

מאן דמוסיף יוסיף דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה פון חמשה עשר באב יוסיף חיים על חייו אריכות ימים הא? ווען איינער טוט צוזאגן הבטחה אריכות ימים הא? יעדער איינער וואלט געגעבן א מיליאן דאלער מיט הבטחה פון די גמרא די הייליגע גמרא יוסיף חיים על חייו וכל אשר לו יתן בעד נפשו, זיי מוסיף נאך אפאר מינוט לערנען. צו וויפיל דו האסט געלערנט זיי מוסיף נאך אפאר מינוט, נישט קיין נפקא מינה וויפיל דו האסט געלערנט, זיי מוסיף נאך אפאר מינוט לערנען יוסיף חיים על חייו, הבטחה פון, הא? א מענטש ווייסט, מוסיף חיים על חייו, א מענטש האט נישט געצאלט מיליאנען אויף דעם, מיליאנען מיליארדן וואלט מען געצאלט אויף לעבן, האסט הבטחה פון די גמרא, פון חמשה עשר באב, מאן דמוסיף יוסיף, זאגט רשי מאן דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו, זיי מוסיף נאך אפאר מינוט, נאך אפאר משניות, אפאר משניות אין פרקי אבות פארן שלאפן. אבער זיי מוסיף יעדער איינער האט זיך אליין בוחן זיין. דאך אין א צייט וואס טאקע צדיקים פלעגן זאגן, אין אסאך פלעצער ווינטשט מען פון חמשה עשר באב א כתיבה וחתימה טובה. מען האט געזאגט אז חמשה עשר באב איז גימטריא כתיבה וחתימה טובה. ווער רעדט, ווי האט געזאגט דער בעלזער רב זכרונו לברכה, מען רירט שוין די בענקלעך אויבן, צדיקים האבן געפילט ווי מען רירט שוין די בענקלעך אויבן. זיי האבן געפילט ווי מען רירט שוין די בענקלעך, רבותי לאמיר אונז אנהייבן צו רוקן די הערצער אביסל. רבותי, ידעתי גם ידעתי, איך רעד דא אביסל צו צום עולם אזוינע בין הזמנים זיי ווייסן נישט וואס מען וויל, אבער ווי האט ער געזאגט ר' שאול בראך, ער האט געזאגט כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, ומגיד לאדם מה שיחו, די גמרא דרשנ'ט דארט ומגיד לאדם מה שיחו, דרשנ'ט די גמרא אין חגיגה אפילו שיחה קלה מגידין לו בשעת הדין, יא. דער יוצר הרים פארסט אויף די בערג אין די טעג, יא, ובורא רוח, דארפסט אביסל לופט, אבער געדענק ומגיד לאדם מה שיחו, געדענק זוהר בשעת הדין, געדענק, געדענק מיט יראת שמים יעדע זאך, מיט יראת שמים יעדע זאך. אז טאקע חמישה עשר באב ברענגט ר' מענדעלע רימינובער דער הייליגער רבי ר' מיילעך ס'איז ידוע, אז דער הייליגער רבי ר' מיילעך האט נישט געלאזט צוגיין צום מעמד ראש השנה איינער וואס האט פון חמישה עשר באב נישט געלערנט קיין בלאט גמרא.

שרייבט ער דארטן, בעוונותינו הרבים דא אפס כל אלה ואנשי אמונה אבדו, אזוי שרייבט דאך חתם סופר ויציגנו על גחלים ריקם, איז אין לנו אלא שכל אחד ואחד ישא בעד עצמו רינה ותפילה ויתבודד לעצמו ג' ימים אלה אולי יתעשת אלקים לנו, מיין איך צו זאגן אז ס'כדאי יעדער איינער זאל לערנען א בלאט גמרא פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, שני יום כיפור, די אלע, מ'איז דאך אלע בעלי תפילות נו. אלע בעלי תפילות כדאי יעדער איינער א בלאט גמרא ווי זאגט די בת עין די בת עין זאגט ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך זאגט ער מה איז פינעף און פערציג גייט ארויף אויף פינעף און פערציג טעג פון חמישה עשר באב ביז ראש השנה די פינעף און פערציג טעג די זיסע לעכטיגע טעג פון יעדן אידישע נשמה די לשון פון בת עין ער זאגט שלא אמרי ווי זאגט נוכל לרמוז במילת מה

חמשה עשר באב איז חוטב עציך, שואב מימיך דאס איז הושענא רבה, דעמאלטס ענדיגט מען ניסוך המים. מחוטב עציך דאס איז חמשה עשר באב, פסקו מלכרות עצים למערכה. עד שואב מימיך דאס איז הושענא רבה, דעמאלטס גמר ניסוך המים איז אתם נצובים היום כלכם לפני ה' אלוקיכם. פירט מען זיך אנדערש מיט אן יראת שמים, מיט גדרים און סייגים אין יראת שמים. און אויך אזוי נישט פארגעסן שטילערהייט אויך וואס די גמרא זאגט טאקע איינע פון די זאכן חמשה עשר באב יום שהותרו שבטים לבא זה בזה, תוס' זאגט דארטן א שורה דריי ווערטער אין תוס' אין תענית דארטן דריי שורות פירוש דהיינו יום טוב, כ'ווייס נישט איינער קען מסביר זיין פשט? כ'ווייס נישט וואס תוס' וואס איז פשט אין דעם? שהותרו שבטים לבא זה בזה פירוש דהיינו יונטף. איז דאס פשט אין דעם תוספות. אבער יעדער איינער זאל זיך אליין מסביר זיין פשט, מאכן אביסל יונטף, מאכן הותרו שבטים לבא זה בזה, ארום און ארום. ווי האט מיר איינער געזאגט, א אדם חשוב, אדם חשוב מאוד הרב זארגער פון חיפה האט ער מיר געזאגט דער גאון וצדיק האט ער מיר געזאגט אזוי אין פרשת קרח זאגט רש י פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא זאגט ער ס'נישטא אזא זאך רש י זיי ברענגען שטענדיג ווען רש י ברענגט א מדרש זאגט רש י פשוטו של מקרא אחד רש י זאגט זיין פשט פשט און שפעטער זאגט ער א מדרש אגדה אדער קודם מדרש שפעטער זאגט ער פשוטו של פרשה זו פרשת קרח איז בעיקר פרשה זו יפה נדרשת רש י זאגט נישט קיין ווארט.

פאר מיין אייגענע יארען האט ער מיר געזאגט אז ער האט מיר געזאגט די שינעס פאר די באן איז די גלייכסטע וואס איז נאר שייך, די גלייכסטע וואס איז נאר שייך, אבער אלע אנטלויפן פון דעם, אזוי איז דאס פון מחלוקת, אנטלויפן פון דעם. חתם סופר זאגט עס די וואך ואתם הדבקים בהשם אלקיכם, ווי ס'נאר מען איז דביקות זאגט ער, די ערשטע זאך חיים כולכם זיך מיט אייער זאל מען נאדערן נאך א וויילע. שפעטער וועט מען צוקומען בשם אלקיכם, חיים כולכם מאכט סדר, ער טייטשט אין דעם די פסוק, שובה ישראל עד השם אלקיך, כי כשלת בעונך, און שפעטער שטייט אין פסוק קחו עמכם דברים ושובו אל השם, זאגט ער וואס איז צוויי מאל ושובו אל השם, האסט שוין געזאגט שובה ישראל עד השם אלקיך, וואס איז יעצט ווייטער קחו עמכם דברים ושובו אל השם, נאר אויב שובה ישראל עד השם אלקיך, דאס איז תשובה טוהן אויף עוונות בין אדם לחבירו.

זאגט רש"י זה מידת טובו, דאס איז די גדלות פון א מענטשן, די גוטסקייט זיינע, גוטסקייט זיינע צו מענטשן, דאס איז דאס איז זיין גדלות. זאל די אייבישטער העלפן אלעס זאל גיין מתוך שמחה, ואתחנן דאך אויך איין שטיק שמחה, ווי דער מדרש, ווי די מדרש פון הרב כשאתה עומד להתפלל יהי לבך שמח עליך, שאתה מתפלל לאלקים שאין כיוצא בו, די ואתחנן איז איין שטיק שמחה, און די אייבישטער העלפן נחמנו בכפלים בנחמת ציון וירושלים. פאר אונז אלעמען מלוא חפניים מן השמים מיט טוב ירושלים ברוך אלע ברכות בשתי ידיים תורה ויראת שמים